ספר יונה, פרק א'. ספר יונה איז א פלא'דיגע ספר, אין א געוויסע זין איז זייער אנדערש פון אלע אנדערע עלף, אלע עלף אנדערע נביאים פון תרי עשר, עס איז נישט קיין דברי הנביאה, עס איז א מעשה פון א נביא, עס איז דא אין דעם אפאר שורות פון דברי הנביאה, אבער עס איז נישט מער ווייניגער די גאנצע זאך דברי הנביאה, פאעטרי, דברי תוכחה, מוסר, אזוי ווי די אלע אנדערע נביאים וואס אונז לערנען דא. נאר ס'איז א מעשה וועגן א נביא. אין די זין איז עס זייער אנדערש פון די אלע אנדערע נביאים, נישט קלאר וויאזוי ס'קומט בכלל אריין אין דעם ספר, אבער ס'איז אויך א קליינע ספר, ממילא האט מען עס אריינגעלייגט, דאס איז די מערסטע פשוט'סטע פשט. שטייט אויך נישט ווען איז יונה געווען, ס'ווערט דערמאנט א יונה בן אמיתי מגת החפר אין ספר מלכים, חזל און אנדערע זאגן אז דאס איז די זעלבע, מסתבר אזוי, קען אויך זיין אז ס'איז א אנדערע, קען אויך זיין נאך זאכן. אזוי ווי עס איז א מעשה ידוע, מען ליינט עס יום כיפור, די מעשה קען יעדער איינער, איך וויל נישט אזוי ווי איך טוה אין געווענליכע מעשות גיי איך נישט ליינען יעדע ווארט און טייטשן, נאר אדורך גיין די כללי המעשה פון יעדע פרק און דעם וואס מען קען פארשטיין. די ערשטע זאך דא הייבט זיך עס אן ויהי דבר השם אל יונה בן אמיתי לאמר, עס קומט א דבר השם, דאס איז די נארמאלע פארמולע וויאזוי ס'קומט א נבואה צו א נביא, ס'קומט א דבר השם צו די נביא, און זאגט אים וואס דער דבר השם, מ'גייט זעהן די זעלבע דבר השם חזר'ט זיך איבער שפעטער אין די צווייטע האלב פון די מעשה נאכאמאל שנית, דאס די ערשטע מאל, ס'קומט דבר השם און ס'זאגט אים, גיי צו נינווה העיר הגדולה, נינווה דאס איז די עיר הגדולה, ס'הייסט שטייט שוין אין ספר בראשית אויף נינווה היא העיר הגדולה, ס'געווען א גרויסע שטאט, אפשר די גרעסטע שטאט וואס מ'האט געוויסט אין יענע תקופה, גרעסער פון ירושלים, פון אנדערע שטעט וואס זענען געווען, א גרויסע שטאט, נינווה דאס איז בעצם די הויפט שטאט פון אשור, ס'וויכטיג צו געדענקען דא. וקרא עליה און רוף אויף איר, דאס הייסט וואס זאלסטו רופן? כי עלתה רעתם לפני. שטייט נישט דא וואס פונקטליך ער זאל זיי זאגן, שפעטער גייט מען זען ער זאגט זיי עפעס, אבער דא שטייט נאר, זעט אויס אזוי ווי ענליך אזוי ווי סדום ועמורה, עלתה רעתם, סאו קומען זיך זיי פירן זיך שלעכט און איך ווייס וועגן דעם, אין אנדערע ווערטער, בי קעירפול. יעצט, נארמאל וואלט געדארפט זיין א נעקסטע זאך ווי יונה גייט, אזוי ווי אין רוב נביאים, וואס מיר האבן געלערנט פון למשל עמוס, און געווענליך די נביא האט פארשידענע זאכן וואס קענען געשען, אדער הערט מען אים אויס, אדער מאכט מען אים חוזק פון אים, אדער ווערט מען גאר ברוגז אויף אים און לייגט אים אין תפיסה אזוי ווי ירמי' מען שיקט אים אוועק אזוי ווי עמוס אנדערע אזעלכע זאכן, דא איז דא ממש א פארקערטע זאך, אין א געוויסע זין איז עס ענליך צו אסאך נביאים, אסאך נביאים טרעפט מען אז זיי ווילן נישט גיין יא, מ'טרעפט ביי ירמי' ער זאגט אל, כי נער אנכי, משה רבינו האט נישט געוואלט גיין, איז אין א געוויסע זין ספר יונה, א גרויסע חלק פון אים, איז א מעשה וועגן א נביא וואס וויל נישט זיין א נביא. און דאס איז א נארמאלע זאך, גם אפשר יונה איז די מערסטע מגזם, ער לויפט ממש אוועק, אבער די זאך אז א נביא וויל נישט זיין א נביא, דאס איז א נקודה וואס מען זעט ביי אלע נביאים, און דאס איז א זאך וואס מען דארף אויף עומד זיין. אז יונה אנטלויפט, ער ממש אפילו אנטלויפט, לברוח תרשישה, קיין תרשיש, תרשיש איז אזויווי די ווייטסטע פלאץ וואס ער קען טראכטן, עס איז ממש אנדערע עק וועלט, מלפני השם גייט ער קיין יפו, יפו דארט איז געווען שיפן, דארט איז געווען א פארט, ער טרעפט אן אניה וואס פארט קיין תרשיש, ער צאלט, און ער גייט אריין, וירד בה, דאס איז א לשון יורדי הים באניות, מאיזה שהיא סיבה, איך ווייס נישט פארוואס, רופט זיך גיין אין די ים יורד זיין, נישט קלאר פארוואס ס'הייסט יורד זיין, אראפ פון ווי? ער גייט לבוא עמהם תרשישה מלפני השם, ס'איז כביכול נישט נאר יונה גייט מלפני השם, נאר די גאנצע ספינה פארט אוועק מלפני השם, וואס זענען די אנדערע מענטשן, אפשר גייען פשוט אויף ביזנעס, צו בכלל געווען גוים דארט, וואס זענען זיי שולדיג, אבער כאילו ער וויל גיין מלפני השם, און מיט דעם נעמט ער זיי מיט מלפני השם. איי וואס איז געשען? קען נישט פארלוי אנטלויפן פון דער אייבערשטער, דאס איז פשוט, דאס זאגט דעם פסוק. והשם, דער אייבערשטער איז ווייטער דא. הטיל רוח גדולה אל הים, עס קומט א גרויסע ווינט, ווער האט געשיקט די ווינט? דער אייבערשטער, עס איז געווען א סער גדול, און די אניה חשבה להשבר, ס'זעט שוין אויס אז די שיף גייט זיך צעברעכן. שוין, וואס טוען די מענטשן אויף די ים? ס'שטייט שוין אין קדושין אז ספנים רובם צדיקים ורובם חסידים, א איינער וואס פארט אויף א שיף געווענליך איז ער א חסיד, פארוואס? ווייל א שיף איז נישט קיין פלאץ וואס מ'פילט זיך סעיף, יעדע מאל איז דא א סערה, צו סאיז אזויווי סשטייט אין תהלים יא המה ראו מעשי השם ונפלאותיו איז ווי סזעהט אויס אז סאיז געווען אזוי אנגענומען א נארמאלע זאך די מלחים די מענטשן מלחים הייסט די שיפ מענטשן יא די וואס פירן די שיף האבן אנגעהויבן האבן זיך מורא געהאט האבן געשריגן איש אל אלהיו וואס הייסט יעדער איינער האט זיך געדינט זיין געטשקע יעדער איינער האט געדינט זיין געדאווענט צו זיין גאט וואס נאך האבן זיי געטון אויך א פראקטישע זאך גענומען די אלע כלים די פעקלעך וואס איז דא אויף די ספינה אמאל ווען סאיז לייכטער די ספינה איז עס ווייניגער א סכנה, ווייניגער א חשש אז ס'וועט ס'וועט דערטרינקען זיך, האבן זיי עס אנגעהויבן ארויסצואווארפן. ביז דערווייל יונה, פארשטייט זיך אז מיט זייערע תפילות האט ער נישט קיין שייכות, און זעט אויס אז אויך נישט מיט די פראקטישע זאכן האט ער נישט קיין שייכות, ער קעירט נישט, ער איז בכלל דא אוועקצולויפן פון דער אייבערשטער, אויב דער שיף וועט זיך דערטרינקען, דאן קען ער אויך באשטיין, ס'גייט אים נישט אן, ער גייט אריין בירכתי הספינה, גייט ערגעץ טיף, אין דער ספינה און ער שלאפט. קומט דער רב החובל, רב החובל, חובל מלשון שטריק, יא, אויף א ספינה איז דא אסאך שטריק, ער איז דער הויפט שטריקער, דער הויפט סעילער, ער קומט צו יונה, ער זאגט, וואס, דו שלאפסט דא? קום קרא אל אלהיך, דו האסט אויך א גאט, זעסט דאך יעדער איינער דא איז א יום תפילה, מאך דו אויך א יום תפילה, אפשר דער אייבערשטער, אפשר דער גאט, האלהים, הואעווער איט איז, זעט אויס די ספינה איז געווען אזא מאלטי קולטשורעל ספינה, דארט האט יעדער איינער געקענט דאווענען פאר זיין גאט, דו האסט אויך א גאט, נו, אפשר דיין גאט וועט אונז העלפן. בקיצור, ס'שטייט נישט וואס ער האט געטון צו ער האט געדאווענט אדער נישט, שפעטער גייט מען זען יא ער האט געדאווענט אבער אויפן שיף זעט מען נישט אז ער דאווענט, האבן זיי געטראכט א נייע פלאן, אינטערעסאנטע פלאן, כ'ווייס נישט אויב דאס איז געווען א נארמאלע זאך אדער נישט, דאס דארף מען טראכטן וואס גייט דא פאר, זיי האבן געהאט א פלאן, זאגט איינער פארן צווייטן לאמיר מאכן א גורל, זען וועם איז שולדיג, ס'איז געווען א אנגערעדט, מ'זעט אין ספר יהושע אזא גורל, יא ביי עכן, זען ווער ס'איז שולדיג, ס'איז דא א צרה, לאמיר זען ווער ס'איז שולדיג אויף די צרה. האבן זיי געמאכט די גורל, און יונה האט געוואנען, יא, נישט געוואנען, ס'איז געקומען די גורל אויף יונה. איז ער געגאנגען צו יונה און געפרעגט, זאג אונז, באשר למי הרעה הזאת לנו, דאס איז דער לשון, רש"י זאגט אז ס'איז די טייטש, אז וויבאלד למי, פאר דיך, איז הרעה הזאת איז וועגן דיך, כ'ווייס נישט, אפשר איז נישט אזוי קלאר וואס די טייטש, וואס וואס גייט פאר מיט דיך, וואס איז מה מלאכתך, פון ווי קומסטו, פון ווי גייסטו, וואס איז דיין לאנד, פון וועלכע פאלק דו ביסט, ס'הייסט לכאורה רוב מענטשן וואס פארן אויף א שיף, פארן אויף מלאכה, אויף ביזנעס, אויף ארבעט, בעיסיקלי, וואס איז דיין ביזנעס, וואס האסטו געטון דא אז ס'זאל זיין וועגן דיך די סערה? וואס האט ער געזאגט? עברי אנכי ואת השם אלוקי השמים אני ירא, איך בין א עברי, עברי איז ווי אזוי מ'פלעגט זעט אויס די גוים, מ'זעט אין די תורה כמעט נאר גוים רופן אידן עברים, אונז רופן זיך נישט עברים אבער פאר די גוים הייסן זיי אזוי, ס'הייסט איך בין א עברי, וועם דין איך? די אייבערשטער וואס האט געמאכט די הימל, וואס האט געמאכט די ים און די יבשה, אין אנדערע ווערטער זיי, ענק האבן גאנצע קליינע געטשקעס ער איז די גאט פון די שטאט, די גאט פון די לאנד, די גאט פון דער ענין, מיין גאט איז די גאט פון איבעראל, דאס הייסט וואס האב איך געמיינט איך קען אנטלויפן פון אים? איך ווייס איך נישט, אבער ער האט געמאכט די ים און די יבשה און די הימל און די ערד אלעס. נישט דא קיין וועג ארויס, אין אנדערע ווערטער ענק מיינען אפשר מען קען גיין ווייט, מען קען גיין אין ערגעץ אן אנדערע תחום, מען קען אנטלויפן פון די גאט, מען קען נישט. מען האט זיך מורא'דיג געשראקן, מען זאגט מה זאת עשית וואס האסטו געטון? זיי האבן געוואוסט אז ער אנטלויפט פון דער אייבערשטער און ס'הייסט דער אייבערשטער טאקע איז אים מעניש. האבן זיי נישט געוואוסט וואס צו טון, האבן זיי אים געפרעגט פאר יונה וואס צו טון. די גאנצע מעשה יעדע שטיקל איז דארף מען פארשטיין, איך זאג מדגיש נאר די זאכן וואס מען דארף פארשטיין. האבן זיי געזאגט וואס זאלן מיר טון פאר די ים זאל שטיל ווערן? ער גייט עס ווערט מער און מער ס'ווערט שטערקער און שטערקער די שטורעם וואס זאלן אונז טון האט יונה זיי געזאגט כ'האב א פשוטע עצה איך בין דאך שולדיג נעם הייב מיך אויף ווארף מיך אריין אין ים וועט די ים שטיל זיין איך ווייס דאך אז איך בין שולדיג ממש זעט נישט אויס אז זיי האבן געפלאנט פאר די עצה איך מיין אפשר זאל תשובה טון אפשר זאל מען טון ניין ווארף מיך אריין אין ים ווי איך בין די פראבלעם וועט מיך ארויסווארפן מ'וועט ווערן אויס פראבלעם און בוזשע טענה'ט זיי האבן נישט מסכים געווען מיט די עצה א מין נארמאלע עצה דאס מ'ווארפט ארויס א מענטש פעקלעך קען מען ארויסווארפן מענטשן ווארפט מען נישט ארויס האט ער זיי געזאגט, האבן זיי פרובירט ויחתרו האנשים געגראבן און געארבעט שווער פרובירט זיך צוריק צו דרייען, אפשר איז נאך נישט אפילו געווען ווייט, יא ס'זעט אויס גלייך ווי זיי זענען ארויסגעפארן איז געקומען די שטורעם, פרובירט זיך צוריק צו דרייען, האבן נישט געקענט, ס'ווערט גרעסער און גרעסער די שטורעם, וואס האבן זיי געטון? האבן זיי געדאווענט צו דער אייבערשטער ויקראו אל השם, ס'הייסט אל יוד קיי וואו קיי, זיי האבן געדאווענט צו דער אייבערשטער, צו די גאט פון יונה, זאגט רבונו של עולם, אונז בעטן דיר זאלסט נישט לייגן אויף אונז זאלסט אונז נישט באשולדיגן אויף די אל נא נאבדה בנפש האיש ההוא ואל תתן עלינו דם נקי לאמיר אונז נישט אונז ווילן נישט שטארבן וועגן אים און אונז ווילן אויך נישט זיין שולדיג אין דעם וואס אונז גייען אים דא הרג'נען בעיסיקלי אונז זענען רוצח אבער איך ווייס הבא להרגך האט ער דין רודף איך ווייס נישט פונקטליך וועלכע דין ס'איז אז מ'מעג אים אריינווארפן אין ים אבער כי אתה ה' כאשר חפצת עשית דו האסט עס געוואלט דו האסט עס געפארסט אונז אונז ווילן נישט דו ווילסט אים הרג'נען אונז ווילן נישט סאו אונז דארפן טון וואס אונז דארפן טון און אזוי האבן זיי געטון גענומען יונה און אריינגעווארפן אין ים און דער ים איז שטיל געווארן. דאס איז ממש ס'הייסט יונה גערעכט געווען ס'איז ער שולדיג אימדע רגע ער איז נישט דא איז רואיג. לכאורה זיי האבן געטראכט אז יא דער ים האט אים געוואלט דערטרינקען און ער איז דערטראנקען געווארן. און זיי האבן זיך מורא'דיג דערשראקן זיי האבן געזען אז טאקע ער איז גערעכט זיין גאט האט געמאכט די ים און די יבשה דאס וואס פריער זיי האבן נישט געגלייבט. טראכט וואס קען שאטן נאך א ווארף נאך א איד אין ים אבער זיי האבן נישט געגלייבט יעצט האבן זיי געזען אז ער האט גערעכט האבן זיי זיך מורא'דיג דערשראקן ויזבחו זבח לה' וידרו נדרים לכאורה מיינט עס דארף מען עס ליינען פארקערט יא זיי האבן געמאכט א נדר אז ווען זיי וועלן זיין צוריק ווען זיי נודר זיין א נדר האבן זיי געמאכט א נדר אז זיי גייען ברענגן קרבנות אזוי ווי דער סדר איז ווען מ'איז אין א צרה איז מען נודר אז מ'וועט ניצל ווערן וועט מען געבן א נדר זיי האבן פארשטאנען אז די צרה די הצלה אלץ קומט פון השם פון די אידישע גאט האבן זיי פארשטאנען אז מ'דארף אים געבן א נדר אים געבן א קרבן איז דאס איז פרק א'.